און ס'איז נישט אזוי ווי אלע שבתים וואס די הפטורה האט צו טון מיט די פרשה, אבער דער רבי זאגט אז ס'מוז זיין אז בהשגחה פרטית מוז דאך זיין אין תורה דאך זייער מדויק, מוז מען טרעפן עפעס א קשר מיט דעם ענין פון די פון דברי ירמיהו מיט די פרשה פון פינחס, כאטש אז די מ'האט געמאכט דברי ירמיהו וועגן דעם ענין פון דעם חורבן, דארף זיין עפעס א קשר צווישן פינחס מיט ירמיהו, און ס'שטייט טאקע אין מדרש אז זיי ביידע זענען געקומען זיי ביידע זענען געקומען סיי ירמיהו און סיי פנחס זענען געקומען ממשפחת נוכריה, פנחס קומט פון בת פוטיאל און ירמיהו קומט פון די קינדער פון רחב, און דער מדרש לייגט צו אז די אידן האבן מזלזל געווען אין דעם אין זיי צוליב דעם, און די תורה איז אויכעט מייחס צו כהנים פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, און ס'שטייט ירמיהו דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים. זאגט דער רבי זייער זייער געשמאק, אבער פון דעסוועגן איז זעט מען א קשר צווישן זיי, אבער ס'מוז זיין עפעס א קשר פנימי אין די עבודה פון פנחס מיט ירמיהו, און דערפאר איז די עט מען קענען זען דעם קשר פון די הפטורה וואס דברי ירמיהו האט צוטון מיט פנחס'ן. דער זאגט דער רבי דער מכנה משותף צווישן ביידן איז אז ביידע זענען געווען אין א צייט וואס איז געווען א זייער א נידעריגער מצב פון די אידן, א שפל'ער מצב, פנחס איז געווען אין די צייט וואס איז געווען דעמאלט דעם ענין פון בנות מואב, עס געווען די עבודה זרה פון בעל פעור, ירמיהו איז געווען אין די צייט פון נביאי הבעל, ביידע האבן מעורר געווען די אידן צו תשובה, ווי ס'שטייט בקנאו את קנאתי בתוכם, ברענגט זיך אראפ אז דאס האט גורם געווען די אידן זאלן טון תשובה, און דורכדעם איז געווען ויכפר על בני ישראל. זאגט דער רבי, מיט דעם וועט מען געפינען דעם קשר דעם פנימי און זייער א טיפן קשר צווישן פנחס מיט ירמיהו, צו פארשטיין דאס דארף מען מסביר זיין קודם דעם חילוק פון די פון די עבודה פון די צייט פון ירמיהו מיט ישעיהו, לויט דעם וועט מען פארשטיין דעם קשר פון פון ירמיהו מיט פנחס, ירמיהו איז געווען אין די צייט פון חורבן והסתר, ישעיהו איז געווען אין די צייט פון ישועה, דערפאר האט ער גערעדט מתוך אהבה וטוב, ער האט גערעדט זיינע אלע זאכן איז געווען מיט פון ליבשאפט, און אויכעט הגם אז ישעיהו זאגט דאך אויכעט דברי תוכחה, מען זעט אז די דריטע די פון די די ווען מען האלט שוין אין ראש חודש אב, מען האלט שוין אין הייבט שוין אן די ניין טעג, דעמאלט קומט די הפטורה פון חזון ישעיהו, דאך לכאורה האט ער דאך אויכעט דברי תוכחה, און ס'איז אלץ געווען מתוך מתוך אהבה, ער איז מוכיח אבער אין א אופן פון נחמה, און דער חילוק איז וואס ער איז מוכיח און ער זאגט אז מען זאל תשובה טון עט זיין גוט ירמיהו אבער פון צווייטן זייט איז געווען אזוי ווי פנחס איז געווען אין א צייט פון דחיה והסתר און האט אויכעט מוכיח געווען זיין מוכיח זיין איז געווען אין אן אופן אזוי ווי פנחס פנחס האט געדארפט צוקומען צו דעם ענין פון הרג'נען זמרי בן סלוא און ביי דעם ענין פון ירמיהו האט געזאגט די אידן אז טאמער עט איר נישט תשובה טון עט זיין א חורבן פון די עבודה וואס פנחס האט געטון האט ער זוכה געווען צו די ברכה בריתי שלום לו ולזרעו אחריו פרעגט דער רבי א שאלה לכאורה וואס האט ער געטון דא האט ער אראפגענומען דעם האט ער אראפגענומען דעם כעס פונעם אייבערשטן פון די אידן און דער אייבערשטער האט מבטל געווען די גזירה וואס האט געוואלט מכלה זיין עם ישראל זאגט דער משה רבנו האט אראפגענומען אסאך מאל דעם כעס פון דעסוועגן האט ער נישט זוכה געווען צו דעם די סיבה איז ווייל ס'איז דא צוויי סארטן עבודה, ס'דא איין סוג פון עבודה וואס מען ברענגט אראפ אור פון למעלה למטה, ווי משה רבינו דאס געווען זיין עבודה, ער האט אראפגעברענגט די תורה מסיני, ער האט עס געגעבן די אידן זאלן לערנען תורה, און תורה ווערט דאך אנגערופן תורה אור, דאס ברענגט אראפ ליכט, און ס'ברענגט אראפ ליכט העלפט עס אז מען זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין, מען זאל זיך פירן ווי ס'דארף צו זיין. דער חסרון אבער אין דעם איז וואס משה האט געפועלט אז ער האט געפועלט אין דעם אור מלמעלה, אז מען ברענגט א אור מלמעלה האט עס נישט קיין קיין השפעה אויף א קיום, די מינוט וואס דער אור גייט אוועק ווער קען זיין אז דער זאך ווערט צוריק ווי ס'געווען ווי ס'געווען ווי ס'געווען פריערט. און משה רבינו זעט מען אויכעט אז ער האט געפועלט די מחילה אויף די אידן האט ער עס געפועלט דווקא דורך תפילה, ער האט געדאווענט ער איז געגאען צום אייבערשטן און געדאווענט אז ער זאל מוחל זיין די אידן, מה שאין כן פנחס האט גע'פועל'ט די כפרה דורך דעם וואס ער האט געמאכט אז די אידן זאלן תשובה טון, ער האט געטון א מעשה בפועל, דא למטה האט ער מברר געווען דעם מטה און נישט נאר אראפגעברענגט מלמעלה. מ'זעט אז משה איז זיך מתעסק מיט תורה אור און פנחס איז זיך מתעסק מיטן מטה משה איז אויכעט זעט מען איז זיך מוסר זיין נשמה אויף עם ישראל ער זאגט אם אין מחני נא מספרך און פנחס האט זיך פשוט מוסר נפש געווען בגוף ער איז געגאען הרג'נען זמרי און ער האט געהאט דארטן די ניסים און דערנאך אויכעט די גאנצע שבט שמעון האט אים געוואלט הרג'נען האט ער זיך האט ער זיך מוסר געווען זיין גוף און דערפאר שטייט טאקע אין זוהר אז האט מתקן מיט דעם וואס האט זיך מוסר נפש געווען האט ער מתקן דעם ענין פון נדב ואביהוא, נדב ואביהוא האבן דאך זענען דאך זענען דאך זייער נשמה איז ארויסגעגאען זיך אפגעטשעפעט פון דעם גוף, דער גוף איז געבליבן גאנץ זיי האבן נישט מיטגענומען מיט זיך דעם גוף די נשמה איז ארויסגעגאען, ממילא איז מיט דעם וואס האט זיך מוסר נפש געווען האט ער מתקן געווען זייער זאך, זעט מען אז די עבודה פון פנחס איז דווקא דא למטה, מען קען זען אויכעט אז ווען ס'קומט אראפ א אור מלמעלה קען ער מברר זיין נאר א מטה וואס ער האט אביסל א שייכות צו עפעס, אויב ס'איז א מטה וואס ער איז מנגד צו אלוקות קען ער אים נישט מברר זיין, און מען זעט טאקע אז משה רבינו איז געווען דער ענין מתן תורה און ס'איז געווען א געוואלדיגער אור מיט אלס, און ס'איז אריבער געגאנגען אפאר טעג פערציק טעג איז געקומען און מ'האט געמאכט דעם דעם ענין פונעם עגל, די מתן תורה האט אראפגענומען די זוהמה פון פון חטא עץ הדעת, און צו דערצו איז דאס צוריק געקומען גלייך נאך דעם ענין פון דעם פונעם חטא העגל. און ווען מען ארבעט אבער מלמטה, מען ברענגט די אידן זאלן טאן תשובה, איז דעמאלט ווערט דער ענין פון ויכפר על בני ישראל און דערפאר האט ער געקראגן די ברכה לדורות, און ס'איז ממשיך, און ס'איז ממשיך דעם ענין פון די ברכה און דעם ענין פון מכפר, ברענגט זיך אראפ אין גמרא, ברענגט זיך אראפ אין גמרא אז ס'איז מכפר ביז ביז תחיית המתים ס'איז מכפר לעולם, און אויכעט אז ער האט זוכה געווען אז ס'איז נמשך געווארן די שלשלת די כהנים, מה שאין כן משה האט דאך געבעטן דעם אייבערשטן יפקוד השם אלוקי הרוחות, שטייט אין מדרש אז ער האט געבעטן, ער האט געוואלט אז זיינע קינדער זאלן ממלא זיין זיין פלאץ, און דער אייבערשטער האט אים געזאגט, קח את יהושע, ער איז נישט געווארן ווי ער האט געוואלט, ווייל די עבודה וואס ס'קומט אראפ א אור מלמעלה איז נישט מברר דעם למטה, מה שאין כן ווען מ'ארבעט מיטן חושך איז מען מהפך דעם חושך צו אור, ממילא וואס דאס ווייזט אויכעט אויף ווען מ'ארבעט אין א צייט וואס וואס איז נישט גוט, וואס איז געווען וואס איז געווען ביי סיי ביי פנחס'ן און סיי ביי ירמיהו, און מ'איז מעורר די אידן צו תשובה, יעמאלט האט עס א קיום אז מ'ברענגט די אידן זאלן טון תשובה, ווערן זיי דאך געביטן אליין אינגאנצן. דערפאר האבן ירמיהו און פנחס געקומען פון משפחות פון נוכריה, דערפאר איז דער הייבט אן די הפטורה האט דאך געקענט אנהייבן פון דעם וואס דער אייבישטער זאגט אים מה אתה רואה האט ער געקענט זאגן מקל שקד אני רואה, הייבט אן די הפטורה צו דערציילן זיין יחוס אויכעט, צו דערציילן אז ער קומט פון משפחת נוכריה, צו ווייזן אז מען קען מברר זיין דעם חושך, מען נעמט דעם חושך און מען מאכט אור, זיי קומען טאקע פון ממש פון בנות פוטיאל און פון רחב, פון דעסוועגן האבן זיי זיך אויפגעהויבן אויף אזא הויכע דרגה, ווייל א אור מלמעלה קען אנקומען נאר צו ספעציעלע ערטער, אבער ס'דא ערטער וואס ער קען נישט אנקומען דארטן, און ער קען נאר צוברעכן, מה שאין כן ווען מ'ארבעט מלמטה, יעמאלט איז ממילא אויכעט דעם נידעריגסטן וואס ס'קען זיין, בייט מען אויכעט איבער אויף אור. ווי געזאגט פריער אז סיי פנחס און סיי ירמיהו האבן געברענגט די אידן אויף תשובה, און דאס איז געווען אלץ מלמטה למעלה. און דאס איז אויכעט די הוראה וואס א געוואלדיגע הוראה וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם יעדער איינער אין זיין עבודה אין יעדן טאג. ס'דא אזעלכע וואס זענען זיך מתעסק אין תורה און תפילה, אבער זיי טוען נישט אין מיט דעם חוץ און אפילו מיט זייער חוץ טוען זיי אויך נישט, זאגט דער רבי דאס איז נישט גענוג, פארוואס ווייל דערנאכדעם אז ער קומט צו אמאל ער דארף עפעס טון מיטן מטה אפילו ווען ער דארף גיין עסן און קען זיין אז דער עסן זאל אים אראפנעמען נישט נאר ער זאל נישט מעלה זיין דעם עסן נאר דער עסן זאל אים אראפנעמען אדער ווען ער גייט ארויס אין גאס טון ביזנעס אדער וואס אז דער מטה זאל אים נישט אראפנעמען, מוז ער זיך מתעסק זיין מיטן מטה, די דאווענען און לערנען אליין איז נישט גענוג אויף דעם, מען דארף זיך מתעסק זיין מיט זיך אליין, איז נישט קיין בירור ותיקון, איז נישט קיין בירור און נישט קיין תיקון, מען מוז ארבעטן מיט דעם ענין פונעם חוצה, סיי דעם אייגענעם חוצה און סיי פונעם אנדערן חוצה. ווערט דאך אבער א שאלה, די נשמה ווערט פרעגט א שאלה ווען זי קומט אראפ למטה, וואו נעמט מען דעם כח אויף דעם? מען געפינט זיך דאך אין א גלות, מען געפינט זיך דאך אין אזא חושך כפול ומכופל, ווי קען מען מהפך זיין דעם חושך? ענטפערט ער, ענטפערט מען, דאס קען מען זיך אפלערנען פון די פון דעם אנהייב, ווי עס הייבט זיך אן אין ירמיהו די מעשה ווי אזוי ער איז געווארן א נביא, זאגט אים זאלסט וויסען אז דו האסט א גרויסן יחוס, אזוי ווי פנחס ווי ירמיהו דערציילט, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן און ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים, אז מען קומט פון א גרויסן יחוס, וואס זאגט מען די נשמה? די נשמה הייבט אן, זי דארף אראפקומען, און זי גייט אראפקומען אין די דריי עולמות, אזוי ווי תלתא דפורענותא, איז דא יעדע נשמה קומט אראפ אין בריאה יצירה עשיה, אז זי קומט נאר אן אין בריאה, זי גייט ארויס פון אצילות, איז שוין דא דארטן א ענין פון פון רע, ווי אזוי וועט זי עס דורכקומען, זאגט אים זאלסט וויסן אז דו האסט א נפש אלוקית, האסט א חלק אלוקי ממעל ממש, און דו האסט געקראגן כח נאך פאר דו ביסט געבארן געווארן, האט דער אייבישטער דיר שוין געגעבן די אלע כוחות, און ווען דו קומסט צו די אלע דריי עולמות, זאלסטו נישט ווערן דערשראקן פון דעם, ווי דער אייבישטער זאגט דארטן צו ירמיהו'ן, טרם אצרך בבטן ידעתיך, איך האב דאס שוין געוואוסט נאך פאר איך האב דיר געגעבן דעם חלק אלוקי ממעל ממש פאר דו ביסט אראפגעקומען, ממילא האסטו א כח אויף דעם, און אויכעט אז דו קענסט מברר זיין, ווי ס'שטייט ווי האט דער אייבישטער האט געזאגט צו ירמיהו'ן אז ער וועט קענען אז ער וועט קענען זיין מברר זיין די עס שטייט דארטן דעם לשון גויים, זאגט דער רבי מען קען מברר זיין דעם גוי אשר בקרבך, ווער איז דער גוי אשר בקרבך, רעדט מען וועגן דעם נפש הבהמית מיטן גוף, און דערנאָך העכער צו דערצו האָט מען דאָך געלערנט מיט דיר די גאַנצע תורה בבטן אמו, ווי שטייט אין גמרא אין ווי גמרא זאָגט אין נידה, איי וועט דאָך טענה'ן די נשמה מ'איז דאָך עס משכיח דער מלאך קומט און ער גיט אים אַ אויפן אַ שנעדל אויפן נאָז און ער פאַרגעסט דאָס, זאָגט זאָגט מען אַז בפנימיות בלייבט דאָס יאָ און ער האָט די כוחות עס צו טאָן, פון דעסוועגן קען די נשמה טענה'ן אַז ווי ירמיהו האָט געזאָגט לא ידעתי לדבר כי נער אנוכי, האסט מיר טאקע געלערנט אבער כ'האב דאך פארגעסן די גאנצע תורה, ווי קען איך מיט דעם, מיט די כוחות ווי קען איך מיט דעם, ווי קען איך מיט דעם טון מיטן חושך און מהפך זיין דעם חושך צו אור, ענפערט מען אים, דער אייבישטער ענפערט אים, אל תאמר נער אנכי, זאלסט געדענקען אז דו האסט דעם כח ווייל כי איתך אני, דער אייבישטער גייט מיט מיט דיר אין דעם חושך כפול ומכופל און ער גיט דיר די כוחות אז זאלסט קענען אויספירן די אלע זאכן וואס מען דארף האבן, און דער אייבישטער גיט אים דעם כח שטייט דארטן סיי לנתוש ולנתוץ, צו צוברעכן וואס דאס ווייזט אויף סור מרע און סיי לבנות ולנטוע אויף עשה טוב און במילא און לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיק אויכעט וואס עס שטייט אז פנחס זה אליהו דורך אזא עבודה וואס מען טוט אז מען פועל'ט אויף אינעם חוצה מען הייבט אויף דעם חוצה נישט מען צוברעכט אים נאר מען הייבט אויף דעם חוצה וועט מען זוכה זיין אז עס וועט קומען אליהו הנביא מבשר הגאולה און מען וועט זוכה זיין אז עס זאל קומען משיח צדקינו מיד ממש.